הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קטז. איין צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן אכט ניין צען עלף צוועלף דרייצן שורות פון אויבן איבעיא להו לאמיר צוריק גיין, אונז האבן אנגעפאנגען א פרישע פרק אין די פריערדיגע דף אז די חכמים זאגן אז ס'ברעכט אויס א שריפה שבת, איז דא געוויסע זאכן וואס די חכמים זאגן אז מען מעג ראטעווען, איינע פון די זאכן איז כתבי קודש, מעגסט ארויס טראגען אין א מבוי, אפילו סתם אזוי טאר מען נישט מטלטל זיין, מעגסט עס גיין ראטעווען, איז איבעיא להו הגיליונין, וואס איז די הלכה מיט גיליונין, די פארמעט של ספר תורה. די גלאטע חלק פון די ספר תורה מצילין אותן מפני הדליקה, דאס מעג מען ראטעווען, או אין מצילין אותן מפני הדליקה, זאגט רשי הגיליונין, קלפים חלקים, די גלאטע שטיקלעך פארמעט וקא סלקא דעתך השתא, יעצט אין די הוה אמינא מיינט מען דבכל צדדין, שיהו חלקים קמיבעיא ליה, ס'דא א חלק שלמעלה ושלמטה, ושנמחק כתבו ונעשה חלק. האסט א פארמעט וואס איז אויסגעמעקט געווארן, צו מעג דאס ראטעווען, זאגט די גמרא תא שמע, האב א ברייתא, ספר תורה שבלה, א ספר תורה וואס איז אפגעמעקט געווארן, איז אם יש בו ללקט שמונים וחמש אותיות, אויב ס'איז נאך דא פינף און אכציג אותיות, אינעם ספר תורה כגון פרשת ויהי בנסוע הארון מצילין מעג מען עס ראטעווען שבת פון א דליקה, ואם לאו, אין מצילין. נו, עד כאן הברייתא. נו קען איך דאך פרעגן ואמאי, פארוואס קען מען עס נישט ראטעווען ווען ס'האט נישט קיין פֿינף און אַכציק אותיות? תיפוק ליה משום גיליון דידיה, די גיליון אליינס איז דאך הייליג, זעה איך פון דא אז גיליון ראטעוועט מען נישט.

דו האסט א ספר תורה שנמחק. זאגט רש י, ותיפוק ליה משום גיליון דידיה דהיינו כל הספר תורה. סאו אויב זעה איך פון דא אז וואס? אז ס'מוז זיין פֿינף און אַכציק אותיות, איז דאך פשוט אז די גליון, ווייל אז די גליון אליינס פונעם ספר תורה ראטעוועט נישט איז זיכער ארום און ארום,

און איינמאל וכיוון דאזל ליה כתב פקע מקדושתו, אזל כתב אזלא לה קדושתו, כי קמיבעיא לי וואס איז מיין שאלה? איך רעד פון די גליון של מעלה ושל מטה, און שבין בין פרשה לפרשה, און שבין דף לדף, און שבתחילת הספר ושבסוף הספר, וואס אפילו פון אנהייב אן האט מען דאך גארנישט געשריבן, מען האט עס נאר געלאזט ליידיג, איז ס'זאל זיין הייליג צו בלייבן ליידיג, האב איך א שאלה אז אויב שפעטער אויב דער גאנצער ספר תורה איז געווארן אפגעמעקט, צו מען קען ראטעווען דעם ספר תורה וועגן דעם גיליון וואס לכתחילה איז עס איז עס געבליבן ליידיג לשם ליידיג, ס'איז הייליג לשם ליידיג, קענסט מיר נישט ברענגען א ראיה פון פון ווי ס'איז געשריבן געווארן און ס'איז אפגעמעקט געווארן אז מען קען נישט ראטעווען ווייל ס'האט נישט קיין קדושה, די קדושה איז אלס די שרייבן. דארף זיין פינף און אכציג אותיות. נו פרעגט די גמרא ותיפוק ליה משום ההוא. ותיפוק ליה משום ההוא. זאגט רשי, אף על גב דאין בו כדי ללקט פ"ה אותיות, הוה ליה למיתני בברייתא מצילין משום האי ריוח של מעלה ומטה, אה, יעדע ספר תורה האט דאך, האט דאך, העלא? יעדע ספר תורה האט דאך גליונות פון אויבן און פון אונטן, דאך זאגסטו מיר אז וואס? אז דארף האבן פינף און אכציג אותיות זע איך פון דא אז וואס? אז דער גליון פון אויבן און פון אונטן איז אין מציל, ענטפערט די גמרא ניין איך קען זאגן דגייז ושדי. דגייז ושדי אז מען האט שוין אפגעשניטן דעם ספר תורה ארום און ארום, מען האט נאר די חלק הספר תורה שבלה אדער שנמחק, און עס איז נישט דא קיין פינף און אכציג אותיות, קענסט עס נישט גיין ראטעווען. אבער איך וויל נאך אלץ וויסן אויב ער האט דא גליונות און עס איז הייליג געווארן לשם זאל זיין ליידיג, צו מען ראטעוועט עס. גייט די גמרא ווייטער, תא שמע.

זאג איך אז וואס? אז דו כאפסט נאכדעם אן תרומה פסלסטו די תרומה, מ'האט דאך שוין געהאט אנפאנג אנפאנג מסכת שבת אז חכמים האבן נישט געוואלט מ'זאל באהאלטן עסן תרומה מיט ספרים ווייל די מייזן פלעגן קומען עסן די תרומה, האבן זיי נאכדעם געביסן די ספר תורות, און זעה איך פון דא אז די גליונות האט א קדושה, זאגט די גמרא ניין דילמא אגב ספר תורה שאני, דא רעדט מען פון א ספר וואס איז נישט אפגעמעקט, ממילא איז די גליון הייליג אלס די חלק הכתב. איך פרעג דיך, איך האב א ספר תורה וואס איז אפגעמעקט און די גליון איז נאך דארט, צו איך מעג עס ראטעווען אלס די חלק הגליון? אלס די חלק הכתב דארף איך האבן וויפיל אותיות? פֿינף און אַכציק אותיות? איז למעשה האבן מיר נאכאלץ נישט אויפגעדרינגען איז תא שמע. איז לאמיר זען אריין אין די צווייטע ברייתא. הגליונים וספרי המינים, סיי די גליונים, הגליונים, א ספר תורה וואס א מין האט געשריבן, אין מצילין אותן מפני הדליקה, אלא נשרפים במקומן, הן ואזכרותיהן. סאו לכאורה ווען די ברייתא זאגט הגליונים, לכאורה רעדט ער פון וואס, גליונים דספר תורה. האסט א געהעריגע ספר תורה וואס איך זעה דא אז וואס? אז מען קען עס נישט ראטעווען, סא לכאו' זעה איך אז ס'האט נישט קיין קדושה, די גמרא לא. קענסט מיר נישט ברענגען א ראיה ווייל דאס איז גליונים דספרי מינין. אבער סתם א גליון, דא פרעגט די גמרא השתא ספרי מינין גופייהו אין מצילין, אז די ספר תורה וואס דער מין האט געשריבן זאג איך אין מצילים איז גליונים מבעיא, דארפסטו מיר גיין זאגן אז די גליון איז נישט מציל. איז לכאורה שווער, ווייל לכאורה מוז מיינען הגליונים א עקסטערע זאך. וואס איז די ראיה געווען? הגליונים וספרי מינים. מען רעדט דא פון צוויי זאכן. גליונים פון א ספר תורה און נאכדעם א מין. זאגט ער ניין, אז מען רעדט פון גליונים פון מינים, וואס איז דער אז דער מין אליינס איז בספר? זאגט די גמרא ניין, הגליונים הכי קאמר, וספרי מינים הרי הן כגליונים. ביידע האבן נישט קיין קדושה. וואס? ניין. ניין, די ברייתא מיינט. ספרי מינים איז עס כאילו ס'איז אפגעמעקט. ביידע האבן נישט קיין קדושה. אבער איך וויל נאכאלץ וויסן צו איך מעג ראטעווען גליונים שבת. נאכנישט געענדיגט די בעיא. לאמיר אריינקוקן אביסל אין די ברייתא אליינס גופא. הגיליונים וספרי מינים אין מצילין אותן מפני הדליקה.

אז אינדערוואכן שנייד ארויס די שמות, ווי נישט ווי, די שמות איז די אייבערשטער'ס נאמען, זיי עס גונז, אמר רב טרפון, אקפח את בני, כ'בין גרייט צו באערדיגן מיינע קינדער, שאם יבואו אויב ס'וועט מיר אונטערקומען א ספר וואס א מין האט געשריבן, שאם יבואו לידי שאני אשרוף, ס'טייטש, טרפון האט אלץ גערעדט אזוי. כ'בין גרייט צו פארלירן מיינע קינדער אז איך האלט אז די הלכה איז אזוי און אזוי, אותם ואת האזכרות שבהן, סיי די ספר תורה און סיי דעם שם וואס איז געשריבן פונעם אייבערשטן, ווייל שאפילו אדם רודף אחריו להרגו, איינער לויפט דיך נאך ער וויל דיך הרג'נען, אדער א שלאנג לויפט דיך נאך צו בייסן ונחש רץ להכישו, נכנס לבית עבודה זרה, מעגסט אריינגיין אין א פלאץ פון גוים זיך צו ראטעווען. אבער ואין נכנס לבתיהם של אלו טאר נישט אריין גיין אין א פלאץ פון מינים שהללו מכירים וכופרים, די מינים זיי ווייסן דעם אייבערשטן, זיי קענען דעם אייבערשטן און זענען כופר אין דעם אייבערשטן, אבער די גוים אין מכירים און וכופרים זענען אזוי אויפגעוואקסן מילא. ועליהן הכתוב אומר, אויף די מינים גייט ארויף די פסוק זאגט ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך. זאגט רש"י זכורני בידך ואין שכחה לך, דו ווייסט פון מיך, דו קענסט מיך, נאר דו האסט מיך געלייגט אונטערן טיר, אלא שהשלכת אותי אחרי הדלת. האבן מיר דא א מחלוקת תנא קמא רבי יוסי רבי טרפון, אמר רבי ישמעאל, ישמעאל גייט אויך ווי רב טרפון, איך לערן עס ארויס פון א קל וחומר אז מען דארף פארברענען די ספר תורות מיט די שמות, האלטסט מיט שמעון? מה דאך לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, אויב א מענטש זעהט, שמעון, אויב א מענטש זעהט אז זיין ווייב דרייט זיך מיט א פרעמדע מאן, און ער ווארנט איר, ער זאגט איר איך וויל נישט זאלסט דיך דרייען מיט דעם פרעמדע מענטש. נאכדעם קומען עדים זאגן אז זיי האבן געזען ווי זי קומט ארויס מיט די פרעמדע מענטש פון א הויז, און די מאן זאגט איך בין איר חושד אז זי האט געטון אן עבירה, טראגט מען איר אין בית המקדש, מען מעקט אויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען, מען געבט איר צו טרינקען מיט די מי המרים, און עס קומט ארויס די אמת ס'ווערט שלום בית, איז מה דאך די אייבערשטנ'ס נאמען וואס איז געשריבן בקדושה, זאגט די אייבערשטער צו מאכן שלום מעג מען אויסמעקן די נאמען, איז הללו די מענטשן די מינים און אפיקורסים שמטילים קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמים, אז זיי נעמען דאך אוועק אידן פונעם אייבערשטן, דאך על אחת כמה וכמה מען דארף אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ועליהם אמר דוד, הלא משנאיך ה', דיינע שונאים אייבערשטער אשנא טו איך פיינט האבן, ובתקוממיך, די אלע וואס קריגן אויף דיר אתקוטט מיט זיי קריג איך זיך, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, און די ברייתא פירט אויס אז כשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה, כך אין מצילין אותן אפילו אינדערוואכן. לא מן המפולת ולא מן המים ולא מכל דבר המאבדן. כ'הער נישט. תנא קמא רעדט נאר פון שבת. טאר עס נישט מציל זיין שבת. האט מען דא מתיר געווען מציל צו זיין שבת. א זאך וואס איז כתבי קודש אז מ'מעג ליינען אין דעם. זאגט די הייליגע גמרא בעי מיניה יוסף בר חנין מרבי אבהו יוסף, איז פארן מיר דא אריין אין א גאנצע שמועס פון ספרי מינים, אגב, מענין לענין, צו מ'מעג עס ראטעווען שבת, הני ספרי דבי אבידן, דבי אבידן זאגט רש"י ספרים שכתבו להם המינים להתווכח עם ישראל, ומקום שמתווכחים שם קרי ליה בי אבידן, אזוי האט מען גערופן דעם פלאץ ווי מ'פלעגט זיך מתווכח זיין. איז די שאלה איצט די ספרים איז מצילין אותן מפני הדליקה? וואס? ניין, נישט קיין בוקס. זיי האבן דארט נביא, כתבי קודש, נאר מ'האט עס געשריבן דארט זיך, פשוט זיך צו קענען טענה'ן. עפענען די, נישט פון זייערע בוקס. הני ספרי דבי אבידן ספרי קודש, וואס איז געשריבן געווארן דבי אבידן צו מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין. האט רבי אבהו געזאגט, אין ולאו. אה, מ'קען זאגן יא, מ'קען זאגן ניין. ורפיא בידיה. כ'ווייס נישט. ווייל ס'איז נישט ממש מינים, ס'איז פיליסאפיע, ס'איז וויכוחים. דערפאר זימנין אמר ליה הן וזימנין אמר ליה לא, זאגט רש"י. אמאל יא און ניין. פארציילט די גמרא רב לא אזיל לבי אבידן, רב איז קיינמאל נישט אהינגעגאנגען זיך מתווכח זיין. וכל שכן לבי נצרפי. לבי נצרפי זאגט רש"י עבודה זרה וכך שמה, א בית עבודה זרה, שמואל, לבי נצרפי לא אזיל לבי אבידן איז יא אזיל, ס'איז נישט קיין מקום פון מינים, מ'האט זיך מתווכח געווען, אמרי ליה לרבא, מ'האט געפרעגט רבא, מאי טעמא לא אתית לבי אבידן, פארוואס קומסטו קיינמאל זיך נישט מתווכח זיין אין בי אבידן, אמר להו דיקלא פלניא איכא באורחא, דא א גרויסע טייטל בוים אויפן וועג וקשה לי. ס'איז זייער שווער צו וואקן דארט, זאגט רש י ששרשיו נעשו גבשושיות האט גרויסע ווארצלען, כ'קען אראפפאלן דארט. האבן זיי געזאגט ניעקריה מ'עט מאכן א גראדע וועג, מ'עט אויסרייסן די בוים וועסט קענען קומען, האט ער געזאגט ניין דוכתיה קשי לי, אז מ'עט אויסרייסן די ווארצלען וועט דאך ווערן א לאך, זאגט רש י שתהא שם גומא. אי נמי נסיתיו כ'האב פרובירט וקשי לי ריחא און וכל זה שהיו מתייראין רב ורבא רב ורבא נישט געוואלט אהין גיין זיי האבן מורא געהאט אז זיי וועלן פשוט וואלט מורא געהאט מ'וועט זיך מתווכח זיין און אויב זיי וועלן מנצח זיין וועלן זיי זיך אויפרעגן זיי וועלן הרג'נען רבא אדער פשוט זיי האבן נישט געוואלט צוקומען צו קיין צו קיין וויכוחים זיי האבן נישט געוואלט גיין אויף די וועג פון פון מתווכח זיין. האט מען זיך ארויסגעדרייט אז דאס איז די וועג וויאזוי מען דארף רעדן, יא איך קום שוין באלד כ'זען ס'איז מיר שווער כ'זען מר בר רב יוסף אמר אנא מינייהו איך בין זייער גוט מיט זיי ולא מסתפינא מינייהו כ'האב נישט מורא פארציילט אבער די גמרא זימנא חדא אזל למעשה יא בעו לסכוניה ער איז אריין אין א סכנה מ'האט אים שיער דערהארגעט פארציילט די גמרא א מעשה פון א מין אימא שלום. דאס איז געווען די ווייב פון די הייליגע תנא רבי אליעזר, דביתהו דרבי אליעזר, אויך א שוועסטער פון רבן גמליאל. הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה, עס איז געווען א מין, עס האט געוואוינט נעבן איר, מען האט שוין געהאט די מעשה לעצטנס אין ירושלמי, געדענקסט? דף קט ז, געדענקסט די מעשה מיט די אייזל מיט די מנורה? עס איז געווען עפעס א מין וואס האט זיך פארקויפט, די שופט, איך נעם נישט קיין שוחד. מיך קען מען נישט חנפ'ענען, איך פסק'ע אמת'ע פסקים. האט די ווייב פון רב פון רבי לעזער, די שוועסטער פון רבי גמליאל מיט רבי גמליאל געוואלט אויפווייזן פאר יעדן איינעם אז ער איז א קרוק און איז א ליגנער, ווייל די אלע, וויאזוי איז די וועג וויאזוי מען כאפט אריין אומשולדיגע מענטשן, מען ווייזט איך בין ארנטליך, ער איז זייער ארנטליך, ער איז זייער א וואוילער מענטש, ער איז זייער א וואוילער מענטש, מעג ער שוין זיין אפיקורס, ער איז זייער א האנעסט מענטש, קיינמאל נישט געהערט פון אים. איז נישט קיין האנעסט מענטש, איז א מין, איז די הלכה איז א מין, ווער ס'קען אים פריער הרג'נען, איז געלויבט, אזוי פסק'נט די רמב ם, די רמב ם פסק'נט אז מינים איז לא מורידין, ניין, פארקערט, מורידין ולא מעלין, א גוי איז לא מורידין ולא מעלין, א גוי טארסט אים נישט הרג'נען, אבער אז ער פאלט אריין אין א גריב און ער שרייט העלפ, דארפסטו אים נישט ארויסנעמען, קענסט אים לאזן שטארבן דארט. אבער א מין איז מורידין ולא מעלין, אויב א מענטש קען פטר'ן א מין, איז ער משובח, ווייל דאס איז, דער רמב ם שרייבט דאס איז די רחמנות פון די וועלט, צו אוועקנעמען די מענטשן וואס נעמען אוועק מענטשן פונעם אייבערשטן, וואס דאס איז די, זיי זענען די גרעסטע רוצחים. סאו האבן זיי געוואלט ווייזן פאר יעדן איינעם, ווייל דהוה שקיל שמא האט ארויסגעלאזט א נאמען דארף קיפט ער זיין דלא מקבל שוחד, ער נעמט נישט קיין שוחד. בעו לאחוכי ביה האט די הייליגע רבי גמליאל מיט זיין שוועסטער געוואלט ווייזן פאר יעדן איינעם וואסערע וואסערע נבילה ער איז, וואסערע מנוול ער איז, עיילא ליה שרגא דדהבא האט צו אים געטראגן א שיינע גאלדענע מנורה. א מתנה פאר די דזשאדזש פאר די ואזול לקמיה נאכדעם זענען זיי געגאנגען זיך משפט'ן פאר אים אמרה ליה אימא שלום די ווייב פון פון רבי אליעזר די שוועסטער פון רבן גמליאל האט געטענה'ט בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי איך וויל מיך צוטיילן מיט די ירושה פון מיין טאטע איך בין א טאכטער מיין ברודער מיין ברודער טענה'ט אז די גאנצע ירושה גייט פאר די זון איך וויל האבן האלב אמר ליה די שופט געזאגט פלוגו מען דארף צוטיילן די ירושה. אמר ליה האט רבן גמליאל געטענה'ט כתיב לן שטייט דאך אין די תורה במקום ברא אויב איז דא א זון ברתא לא תירות איז נישט דא קיין ירושה פאר א טאכטער ווייל אין די תורה שטייט איש כי ימות ובן אין לו אויב איז נישט דא קיין זון דעמאלטס והעברתם את נחלתו זאל מען אריבער טראגן די ירושה לבתו איז געדרינגען אויב איז דא א זון.

למחר, שפעטער מארגן הדר עייל ליה, איז ר' גמליאל געגאנגען האט ער געטראגן פאר דעם דזשאדזש חמרא לובא, א שיינע אייזל פון מצרים, גוטע אייזל געווען, א גוטע קאר, א טעסלע. שוין האט מען געמאכט נאך א מ'גייט מאכן נאך א משפט, אמר להו רופט זיך אן די דזשאדזש אז למעשה האב איך געזען אז איך האב נאך נישט, אין די נייע תורה שטייט למעשה יא שפילית לסיפיה דספרא איך האב געענדיגט ליינען די ספר, איך האב געקוקט די סיפא אין די ספר וכתיב ביה עס שטייט אנא לא למפתח מן אורייתא דמשה אתיתי, איך בין נישט געקומען אראפנעמען פון משה רבינו'ס תורה, ולא לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי, נו.

די גאנצע די אלע קריסטן וואס זיי קומען זאגן זיי האבן די נייע תורה און זיי קומען זאגן אז אז אונז זעמיר א א וועג פון ליבשאפט אבער באמת איז זענען די גרעסטע רוצחים די מערסטע בלוט האבן זיי אויף זייער הענט ווייל די די די קריסטליכע גלויבן האט שוין פארגאסן וויפיל? קענסט זאגן א ביליאן אלע דורות, אבער זיי זענען זייער העפליך. לאמיר צוריק גיין צו די משנה, ס'איז געשטאנען אין די משנה ומפני מה אין קורין בהן, פארוואס טאר מען נישט ליינען מפני ביטול בית המדרש? אמר רב, לא שנו איז נישט געזאגט געווארן דאס אז מען טאר נישט ליינען קיין כתובים שבת אלא בזמן בית המדרש, אין די צייט. וואס מען דרשנ'ט אין בית המדרש, טייטש פאר די סעודה, שבת צופרי, אבל שלא בזמן בית המדרש, נאך די סעודה, דעמאלס קענען מענטשן יא ליינען. זאגט רש"י, זאגט רש"י בזמן בית המדרש קודם אכילה היו דורשין, פאר די שבת'דיגע סעודה האט מען געלערנט, שלא בזמן בית המדרש לאחר אכילה לא דרשין משום שכרות, מען טרינקט זיך ביי די סעודה און מען עסט. און דעמאלטס קומט מען שמואל אמר ניין, אפילו שלא בזמן בית המדרש, אין קורין, שבת ליינט מען נישט קיין כתובים, פרעגט די גמרא איני, איז דאך נישט אזוי, ווייל נהרדעא איז דאך די פלאץ פון שמואל, שמואל איז דאך געווען ראש ישיבה אין נהרדעא, אין נהרדעא פלעגט מען זיך פירן פסקי סידרא בכתובים במנחתא דשבתא, מען פלעגט ליינען כתובים ביי מנחה, אינטערסאנט. אזוי ווי הפטורה נאך מנחה פלעגט מען ליינען כתובים, און עס איז מען האט זיך זיכער געפאלגט שמואל, אלא אי איתמר הכי איתמר, אמר רב לא שנו, איז נישט געווען אז מען טאר נישט ליינען קיין כתובים אלא במקום בית מדרש, פריער האט מען גערעדט אין די צייטן, יעצט גייט מען רעדן אין די פלאצן, מיט אין בית מדרש טאר מען נישט ליינען קיין כתובים, אבער שלא במקום בית המדרש. קורין, שמואל אמר בין במקום בית המדרש בין שלא במקום בית המדרש, אויב בזמן בית המדרש אין די צייט פון א דרשה אין קורין, אבער שלא בזמן בית המדרש, קורין, וועגן דעם אין נהרדעא פלעגט מען ליינען ביי מנחה א הפטורה פון כתובים ווייל ס'איז געווען שלא. בזמן בית המדרש ואזדא שמואל לטעמיה און שמואל גייט לויט זיין שיטה ווייל אין נהרדעא פסקי סידרא דכתובים פלעגט מען לייענען פרשה פון כתובים במנחה בשבתא רב אשי אמר רב אשי זאגט לעולם כדאמרן מעיקרא איך קען זאגן ניין אז בעצם רב און שמואל קריגן זיך ס'איז געווען אינעם פלאץ אז שמואל האלט אין בית מדרש טאר מען בכלל נישט לייענען קיין כתובים און שמואל כר' נחמיה שמואל גייט ווי ר' נחמיה וואס ער קריגט זיך אויף די משנה תניא אף על פי שאמרו כתבי הקודש אין קורין בהן אז מען ליינט נישט דאס איז דווקא צו מאכן א קביעות אבל שונין בהן אויסעווענדיג בעל פה זאגט רש"י כגון מדרש שיר השירים וקהלת מעג מען לערנען און ודורשין בהן און מען מעג דרש'ענען און אויב אויב פעלט אויס אריינצוקוקן אינעווענדיג און נצרך לפסוק מביא ורואה בו. אמר ר' נחמיה מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קורין בהן כדי שיאמרו בכתבי הקודש אין קורין בהן וכל שכן בשטרי הדיוטות דאס טייטש די חכמים זאגן נישט אלס ביטול בית המדרש נאר פשוט נאר פשוט אז מענטשן זאלן זען wow אפילו כתובים טאר מען נישט לערנען. איז דאך זיכער אז סתם שטרי הדיוטות טאר מען זיכער נישט לערנען. ס'קומט אויס לויט דעם האט עס נישט צוטון מיט מפני ביטול בית המדרש דווקא פארן סדר אדער נאכן סדר, א גאנץ שבת טאר מען עס נישט ליינען. נו, אבער למעשה?

אבער אונזער תנא האלט אז מ'טאר נישט, פארוואס? זאגט מפני ביטול בית מדרש. רבי נחמיה האט א אנדערע טעם, אלס א קל וחומר אויף שטרי הדיוטות. זיכער נישט. אה? שמואל למעשה קריגט נישט. ער האלט ווי רבי נחמיה. אזוי מוז מען זאגן, ניין? קוק אריין אין רש"י. ומיהו שמואל הנהיג במקומו כדברי חכמים דמתניתין, דאמרי טעמא משום ביטול תורה. למעשה אין זיין ישיבה האט ער איינגעפירט אזוי ווי די הלכה איז. הילכך לאחר אכילה דליכא דרשה קורין. נאר שמואל טענה'ט, איך האלט ווי ר' נחמיה. הייבט אן א פרישע משנה ווער ס'וויל מיטהאלטן מצילין תיק הספר, ווען די חכמים האבן מתיר געווען שבת אז ס'ברעכט אויס א פייער, אז מ'זאל קענען ראטעווען ספרי קודש פון א פייער, מצילין תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין, מעג אויך ראטעווען, ארויסטראגן אויפן גאס.

תנו רבנן רבנן האבן געלערנט, תנו רבנן, וואס טוט זיך אז ס'פאלט אויס פסח ערב שבת, ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיטין את הפסח, מעג מען אראפנעמען די הויט פון די קרבן פסח עד החזה. דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, רבי ישמעאל האלט, טארסט נישט אראפשינדן די גאנצע הויט פון די בהמה, פון פונעם קרבן פסח, נאר עד החזה, וחכמים אומרים חכמים זאגן מפשיטין את כולו, דו מעגסט אינגאנצען, כ'הער נישט, די הויט איז מוקצה איז איין זאך אבער אפשינדן אליינס איז א מלאכה, אפשינדן, עד החזה דאס איז דאך די מצוה דארפסט דאך גיין מקטיר זיין די קרבן פסח, קענסט דארפסט דאך ארויס נעמען די פארטס פון די בהמה און לייגן די אימורים אויפן מזבח, רש"י.

ווייל ביז אהער איז צורך גבוה כדי מ'זאל קענען ארויסנעמען די אימורים און ווייטער נישט אבער אלא לרבנן מאי טעמא פארוואס האלטן זיי מעג אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן דאמר קרא כל פעל השם למענהו אלעס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אלעס וואס א מענטש טוט זאל ארויסקומען פון דעם א כבוד שמים למענהו לכבודו. נו, במילא, והכא מאי למענהו איכא פרעגט די גמרא וואסער כבוד השם קומט ארויס אז דו ביסט מפשט די גאנצע בהמה און דו שטעלסט זיך נישט אפ ביי די חזה, ר' יוסף אמר שלא יסריח, זאגט רש"י שהעור מחממו ומסריחו אז דו שינדסט אפ די הויט נאר האלבוועגס מאכט ווערט ער הייס ואין זה כבודו להיות פרס אוכלי שלחנו מגואל. אז דו זאלסט עסן פלייש פון א פאר'סרח'עטע טיר, פון א נישט קיין גוטע פלייש, במילא דארפסט עס זען ארויסקומען פון דעם קדשי שמים, רבא אמר שלא יהו קדשי שמים מוטלין כנבילה, סתם א נבילה ליגט אזוי מיט די הויט, מאי בינייהו, וואסערע הלכה קומט ארויס צווישן זיי, איכא בינייהו דמנח אפתורא דדהבא, אויב ליגט עס אויף א גאלדענע טיש זאגט רש"י שאינו מוטל בביזיון. איז לויט רבא נישט שייך, טאר מען נישט אפשינדן, אבל לשמא יסריח חייש רב יוסף ורבא לא חייש עד אורתא, שטימט? אדער אי נמי יומא דאיסתנא, א טאג וואס עס קומט א גוטע ווינט, א ווינטיגע טאג זאגט רש"י רוח צפונית שהיא בינונית לא חמה ולא צינה, איז ואיזה רוח המסרחת רוח מזרחית בשעת החום, על כל פנים איז דאך נישט שייך דא די טעם פון. איז דאך נישט שייך די טעם פון ר' יוסף פון שלא יסריח, איז קומט אויס אויב איז דא א ווינטיגע טאג גייען די חכמים מודה זיין צו ר' ישמעאל אז מען מעג נאר אפשינדן ביז די חזה, אבער לויט רבא איז דאך עס ווייטער מונח כנבילה. פרעגט די גמרא ור' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האי פעל השם למענהו מאי עביד ליה, די חכמים לערנען דאך ארויס פון דעם אז מען טאר זיך נישט. אז מען טאר נישט מאכן די קדשי השם די קרבנות מיט א בזיון, וואס טוסטו מיט דעם? שלא יוציא את האימורים קודם הפשטת העור, ער קען דאך אויך מאכן אן כל פעל השם למענהו, ער קען מאכן א לעכל אויפן בהמה און ארויס שלעפן מיט די הויט די אימורים, די ניין שינד אפ די הויט און נאכדעם נעם ארויס די אימורים, נו מאי טעמא וואס האט צוטון מיט כל פעל השם למענהו? אמר רב הונא בריה דרב נתן, ווייל משום נימין, זאגט רש"י משום נימין של צמר הנדבקים באימורים, אז דו וועסט ארויסשלעפן די אימורים אן אפשערן די הויט, די הויט האט אויף זיך די וואל, וועט זיך מיטקומען מיט דעם שטיקעלעך הארעלעך פון די וואל, איז עס נישט קיין כבוד השם אזוי מקטיר צו זיין. על כל פנים, האט מען מחלוקת, רבי יוחנן, רבי ישמעאל, ערב פסח שחל להיות בשבת, צי מ'שינדט אפ ביז די חזה צי אינגאנצן. נו ווי קומט עס אריין דא אין מסכת שבת? האט זיך עס געמוטשעט ביז פסח. אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא מאי אהדרו ליה חבריא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס איז זייער טענה, הכי קאמרי ליה, מה דאך אם מצילין תיק הספר עם הספר, אז די חכמים זאגן אז שבת אז ס'ברעכט אויס א פייער מעגסטו ארויס לויפן אויפן גאס אן א עירוב ארויס טראגן די ספר תורות מיט די הענט מיט די מיט די מיט די תיק, מיט די ה ה מענטעלע איז לא נפשיט את הפסח מעורו, פארוואס לכאורה לאז איך דיך ארויס גיין אויפן גאס מיטן תיק, ווייל דאס איז כבוד הספר, איז לא נפשיט את הפסח מעורו, האט ער צוריק געזאגט מי דמי התם, דארט איז דאך די גאנצע שאלה לגבי טלטול, התם איז דאך די גאנצע שאלה אלס א טלטול, הכא מלאכה, וואס איז די פראבלעם, איז דאך איסור דרבנן. התם איז דאך טלטול, לאמיר זאגן התם איז דאך מוקצה, וואס איז די פראבלעם? הכא אפשינדן הויט איז דאך איינע פון די ל"ט מלאכות, איז ווייל ביי דרבנן ביי טלטול ביסטו מתיר, גיי איך נישט גיין. שאלה איז נאר ווי שטעל איך מיך אפ דא ווייטער. און רב אשי איז יא א פרישע גמרא?

אלן אונזערע מעשים זאלן זיין אז ס'זאל ארויסקומען פון דעם כבוד שמים, און זיך אכטונג געבן פון מינים און אפיקורסים, און אפילו זיי שטעלן זיך אהער אז זיי זענען זייער ארנטליכע מענטשן, נישט שייך ביי דעם קיין ארנטליך, זיי זענען די גרעסטע אכזרים און די גרעסטע רוצחים, זיי זענען די מענטשן וואס ווילן פארדעקן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און דער רמב ם פסק'נט, פונקט יעצט געלערנט לעצטנס, יא. אוי ווי שארף.

מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה איז דאס נישט קיין זקן ממרא איז הרי זה בכלל המינים און מיתתו ביד כל אדם און מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה אז מען ווייסט אז דער מענטש גלייבט נישט אין תורה שבעל פה מורידין איז ווארפט מען אים אראפ אין א גרוב ולא מעלין איז ער כשאר המינים ואפיקורסים והאומרים אין תורה מן השמים.

דאך תינוק שנשבה, און דאס איז יא דארף מען שוין זיי צוריק ברענגען צום אייבערשטן, עס איז שוין א הפצה, דער רמב ם א שטיקל, דער רמב ם הייסט גיין הפצה. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה ולא ימהר אדם להרגם, אבער איינער וואס גלייבט נישט אין תורה שבעל פה, ווי שנעלער מען קען פטור ווערן פון זיי, ס'איז ער נעמט נישט קיין שוחד, אבער געב אים שמיר אים אונטער אביסל שוחד וועסטו זען אז די אייזל האט אראפגעפושט די מנורה. שוין וואס נאך קען מען ארויסנעמען פון די גמרא? דא דארף מען אריינלייגען די קינדער, דאס איז די מעלה פון א מלמד, ער זיצט מיט קינדער, ער לערנט מיט זיי תורה, און אז דו ווילסט קענסטו אנרופן דעם אינגערמאן, ער איז א מגיד שיעור אין קרית יואל, קענסטו. איז יארן צוריק האט ער געווארט א שמחה.

א צדיק קען, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וועסט אים אויספרעגן א גאנצע מעשה, פארוואס ווילסטו פון מיר, דארף אליין תשובה טון, אהין און צוריק און צוריק און אהין, האט אים מוהרא"ש געזאגט, הער וואס איך זאג דיר, אז דו וועסט דיך פארנעמען און דו וועסט מחזק זיין בחורים, און דו וועסט רחמנות האבן אויף בחורים און דו וועסט רעדן מיט זיי, און זאג איך דיר צו, אז ס'וועט אלעס גוט, און געהאט א געזונטע קינד, און ס'געווען כדאי אויסצופרעגן די מעשה, די זעלבע זאך האב איך געליינט פון ריבניצער רבי, עס איז געקומען א מלמד צו אים אויך ער ווארט א נישט געזונט קינד, אדער ער איז נישט געזונט, איך דענק שוין נישט די מעשה, בקיצור גארנישט געזאגט, למעשה ווען ער איז ארויס געגאנגען שוין האבן די מענטשען געזאגט אז ער איז א מלמד, האט ער האט ער געפרעגט וואס האט מען נישט געזאגט ס'איז א מלמד, רוף אים צוריק, דו וועסט זיך אונטערנעמען צו זיין א מלמד דיין גאנץ לעבן און לערנען אויפשטעלן אידישע דורות? כ'דענק נישט די מעשה קוקן איך האב עס אינדערהיים אדער דו זיין געזונט אדער די קינד וואס דו ווארטסט זיין געזונט על כל פנים א מלמד האט א מורא'דיגע כח און מען לייגט אלעס אוועק לערנען מיט די קינדער א שטיקעלע גמרא לערנען מיט די קינדער אביסעלע משניות יעדער איינער יעדער כיתה לויט זיין כיתה לערנען מיט די קינדער אלף בית געדענקסט נאך די גמרא פון די יהושע בן נון פון די חכמים וואס זענען נישט געווען די צייטן פון יהושע בן נון וואס איז אלף אלף בית. לערן תורה, אלף בינה, גימל דלת, טוה צדקה, דלת היי וו, דאן היי וו זיין, היי די אייבישטער, היי וו די אייבישטער, זן אותך, חן אותך, מטיב אותך, דאס אויסלערנען פאר די קינדער, איז יעדע כיתה דו לערנסט מיט זיי גמרא, נאך א שטיקעלע גמרא, נאך א שטיקעלע גמרא, נאך א שטיקעלע גמרא. איי בשעת מעשה איך פרעג איבער די קינד איך ווייס נישט די קינד כאפט עס אויף? מען כאפט נישט אויף גלייך א גמרא אין איין סעקונדע. אפאר יאר לערנען הייבט מען אן קענען איבערזאגן א שטיקל גמרא. אלף בית די קינדער ווייסן נישט וואס עס מיינט ענדע פלייש. אבער נאך אפאר מאל ווייסן זיי שוין אז עס איז ענדע פיי. קודם איז ענדע פלייש נאכדעם איז ענדע פיי. און פרשת חוקת. שיינע א שיינע א שיינע סדרה די וואך, קודם האסטו די וועסטו לערנען די הלכות טומאת אהלים, יא? און נאכדעם האסטו פרשת וואס האסט אן די פרשה מיט די שלענג די וואך, און נאכדעם האסטו די מי מריבה, ס'איז דאך אויף מלמדים, וואס האט דער אייבערשטער געוואלט פון משה רבינו? ער זאל רעדן צו די שטיין, נישט שלאגן די שטיין. מען קען פועל'ן ווען מען רעדט? אדער קען מען פועל'ן ווען מען שלאגט. מען קען פועל'ן ווען מען רעדט. לייגט אריין יראת שמים אין קינדער. חביבות צו קישן א מזוזה. חביבות צו קישן א ספר. און מען רעדט פון צדיקים. אמאל פלעגסטו האבן אין א קלאס האבן פיקטשערס פון צדיקים. ב ב דווקא אוועקגענומען? וואס דען?

ס'דא פלעצער וואס מען פירט זיך אז מען לייגט נישט קיין פיקטשערס. מרן זאגט מה דאך. נו? מה דאך. כ'הער נישט. ניין. מה דאך. אז מען קוקט אויף א שלעכטע פיקטשער וואס פארט אריבער א באס, איז עס מטמא דעם מענטש? און וואס איז א. מען רעדט צו מלמדים, ראש האט געהייסן אז אז אז מען זאל אויפהענגען אין תלמוד תורה'ס פיקטשערס פון צדיקים, אסאך אידן זאגן ס'איז א מאדערנע זאך, האט ראש געזאגט מה דאך, זאגסט פאר א קינד קוק נישט אויף א פיקטשער אויף א סיטי באס וואס פארט אריבער, זאגסט אים מאך צו די אויגן, קוק נישט. אויף דעם דארף דארף דער מלמד אויך האבן יראת שמים.

אה, כ'האב דיך ליב. גיי וואש דיין הענט, מ'גייט יעצט דאווענען, מ'גייט וואשן די הענט. לייגט אריין אין קינדער זיין זויבער, דער רבי זאגט אין ספר המידות, ווער ס'וואשט זיך די הענט וואשט זיך די הארץ. אסאך מאל איז ממש נישט א שאד, ווייל ער האט געקראצט די קאפ, און מ'האלט אינמיטן א שטיקל גמרא, ער זאל ארויסגיין וואשן די הענט, ממש נישט א שאד. ניין, גיי וואש דיך די הארץ. און מ'האט געזען ערליכע אידן האבן אלץ געהאט וואסער לעבן זיך. זיך אלץ נאכאמאל איינגעטונקען די הענט, נאכאמאל איינגעטונקען, אזוי בין איך אויפגעוואקסן, מיין זיידע האט לעבן זיך געהאלטן א טעפל וואסער, ער לערנט, ער האט זיך געגעבן א כאפ אן אביסל די נאז, טונקט שוין אריין די פינגערס אין וואסער, ס'איז מנקה את לבו.